ברוך השם, מסכת יבמות, דף נ"ד, עמוד ב', די לעצטע פינף שורות. פרעגט די גמרא, והא דתנן, דאס וואס מיר האבן געלערנט, דער דין איז, אחות אישה איז איינס פון די עריות, אבער דער איסור פון אחות אישה איז דווקא ווען די פרוי לעבט, אזוי איז לשון פון פסוק, ואישה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, אבער ווען די פרוי לעבט נישט מעג מען נעמען איר שוועסטער. וויל דא די גמרא וויסן דער איסור פון אחות אישה, צו מוז עס זיין דווקא זענען שוועסטער פון איין טאטן, אדער עס הייסט אויך שוועסטער ווען זענען שוועסטער נישט פון איין טאטן נאר פון איין מאמע, איז דא א איידער מען גייט צו צו דער גמרא וועל מיר אויסענווייניג זאגן א משל א מציאות וואס עס איז געוועזן וועט מען פארשטיין די גמרא. ראובן, שמעון, לוי, נישט קיין ברידער, פרעמדע מענטשן. ראובן האט געהאט צוויי פרויען, רבקה און רחל. ער האט געהאט א טאכטער פון רבקה, מיר וועלן איר א נאמען געבן ראשונה, און ער האט אויך געהאט א טאכטער פון רחל. די רבקה מיט רחל. די טעכטער זייערע זענען צוויי שוועסטער, אבער זענען שוועסטער נאר פון איין טאטן. רבקה'ס טאכטער האבן מיר געזאגט הייסט ראשונה, און די טאכטער פון רחל'ן הייסט שניה. נאכער האט די רחל חתונה געהאט מיט שמעון'ן, און זי האט געבוירן נאך א טאכטער. אז די פריערדיגע טאכטער שניה די טאכטער הייסט שלישית איז די שניה מיט דער שלישית זענען צוויי שוועסטער פון איין מאמע זייער מאמע איז רחל אבער טאטע איז נישט די זעלבע ווייל דער טאטע פון דער פון דער צווייטער פון ב' איז ראובן און פון ג' איז שמעון יעצט לאמיר זען ווי קערט זיך אן די ג' מיט די א' די ג' מיט די א' קער זיך אינגאנצן נישט אן, ווייל דער טאטע פון א' ווער איז געוועזן? ראובן, און די מאמע איז געוועזן רבקה, און יעצט פון דער ג' איז דאך דער טאטע שמעון, און די מאמע איז רחל, איז די א' מיט די ג' אינגאנצן פרעמדע, אבער די ב' מיט די ג' קערן זיך אן, זענען ביידע פון איין מאמע, שמעון, א חוץ דעם וואס ער האט גענומען די רחל, האט ער געהאט נאך א פרוי לאה, און לאה האט געבוירן א טאכטער, אויב וועלן א נאמען געבן רביעית די פערדע, איז די רביעית קער זיך אן מיט די שלישית, זיי זענען ביידע פון איין טאטן, פון איין טאטן, אבער זענען נישט פון איין מאמען, און יעצט די רביעית מיט דער צווייטער קער זיך אויך גאר אינגאנצן נישט אן, ווייל עס איז נישט פון איין טאטן און נישט פון איין מאמען, איז די פרוי פון שמעון'ען האט נאכער חתונה געהאט צו לוי'ן, און זי האט אויך געהאט א טאכטער, א נאמען געבן חמישית די פיפטע, קומט דא אויס אזוי, לויט די משל וואס מיר האבן געזאגט, און מיר זאגן בקיצור, ראובן האט געהאט צוויי פרויען, רבקה און רחל, פון רבקהן האט ער געהאט א טאכטער, און פון רחל א טאכטער, זענען דיע ביידע טעכטער, רבקה'ס טאכטער און רחל'ס טאכטער, זענען שוועסטער פון איין טאטן נישט פון איין מאמען. רחל האט חתונה געהאט צו שמעון'ען, און זי האט געבוירן א טאכטער, איז דיע טאכטער שלישית זאל מען א נאמען געבן. קער זיך אן מיט די שניה ווייל זיי זענען פון איין מאמע אבער נישט פון איין טאטן, און די שלישית מיט דער ערשטער קער זיך גארנישט אן. און שמעון האט געהאט נאך א פרוי לאה און ער האט געבוירן א טאכטער, שוין האלט מען שוין רביעית, איז די רביעית מיט די שלישית איז פון איין טאטן, און מ'וועט זען יעצט אינעווייניג וואס מיר האבן געלערנט, אמרו לו, מ'האט צו איינעם געזאגט מתה אשתך, איינער האט געהאט גענומען פאר א פרוי די וואס מיר האבן א נאמען געגעבן ראשונה, זאגט מען אים, דיין פרוי איז געשטארבן, ונשא אחותה מאביה, האט ער גענומען איר שוועסטער פון איין טאטן, ווייל דער איסור פון אחות אשה איז דאך דווקא ווען די פרוי לעבט, אז ער האט געהערט אז מען האט אים געזאגט מתה אשתך, האט ער גענומען די שוועסטער. נאכער האט מען געזאגט מתה, אז די שניה איז אויך געשטארבן, אז די שניה איז אויך געשטארבן, ונשא, האט ער גענומען אחותה מאמה. ווייל אחות אשה מעג מען דאך נעמען אויב זי לעבט נישט. מתה ונשא אחותה מיביע האט ער שוין גענומען א פערטע פון די שוועסטער. מתה ונשא אחותה מאמה. נאכהער ווייזט זיך ארויס אז אלע פינף לעבן. און מדוע אזוי איז די שאלה אז אלע פינף לעבן איז דאך די ערשטע איז דאך זיין פרוי געוועזן, און אויב די ערשטע זיין פרוי איז דאך די קידושין אין די שניה נישט חל געווען ווייל ס'איז א חייבי כריתות, אבער אין די שלישית, די שלישית איז דאך אינגאנצן נישט קיין קרובה, איז די שלישית יא חל די קידושין, און אויב ס'חל די קידושין די שלישית איז דאך שוין די רביעית נישט, ווייל די שלישית מיט די רביעית זענען דאך שוועסטער פון איין טאטן, נו און אויב איז דאך די רביעית איז נישט חל, איז דאך די קידושין פון חמישית יא גוטע קידושין, בלייבט ער מיט דיע דריי פרויען, ראשונה, שלישית, חמישית. יעצט אז ער איז נאכהער געשטארבן, האט ער דאך דריי פרויען, ופוטרות צרותיהן, אז מען גיט חליצה איינע פון דיע פרויען, צי ראשונה צי שלישית צי חמישית, פטר'ן זיי די צרה. ואסור בשניה וברביעית, אבער די שניה און די רביעית איז ער דאך אסור, די שניה איז ער אסור ווייל די שניה איז דאך א שוועסטער פון די ראשונה פון איין טאטן, און די רביעית איז ער אויך אסור ווייל די רביעית איז דאך איין שוועסטער מיט די שלישית פון איין טאטן. ואין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה. איז דען פון די מאל ווי ער וועט מייבם זיין איינע פון די שניה רביעית פטר'ט נישט די צרה. ווי וועט זיין אזוי אז די ראשונה איז טאקע געשטארבן ואם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה, איז דאך דעמאלט וועלכע קידושין געווען גוטע קידושין פון דער שניה, מותר בשניה וברביעית אבער די שלישית נישט, ווייל די שלישית איז דאך א שוועסטער מיט די שניה מיט איין מאמע. ופוטרות צרותיהן, ווער די שניה און די רביעית, ואסור בשלישית ובחמישית. אלמא, וואס זעען מיר פון דא וואס איז אונז נוגע? אחות אשתו, דער איסור פון מען טאר נישט נעמען די שוועסטער פון זיין פרוי בין מן האב, סיי ס'איז די שוועסטער פון זיין פרוי פון איין טאטן, בין מן האם, סיי ס'איז נאר די שוועסטער פון זיין פרוי פון איין מאמען, אסורה, איז שטענדיג איז אסור. פרעג איך דיר, מנלן, פון וואנען ווייסן מיר אז דער איסור פון אחות אשתו איז אז זיי זענען שוועסטער נאר פון איין מאמע און נישט פון איין טאטן? ווייל מיר האבן דאך פריער געלערנט אז אנדערע פון די עריות איז נאר אסור דווקא די ברודערשאפט איז פון איין טאטן. אשת אחי אביו, זאגט די תורה דודתו, מען טאר נישט נעמען אשת די פרוי אחי אביו, פון ברודער פון זיין טאטן, זאגן מיר ווען טאר מען נישט נעמען, דווקא ווען זיי זענען ברידער מן האב, אבער אויב זענען ברידער פון איין מאמען איז נישט אסור מן התורה, וויל איך וויסן פון וואנען ווייסן מיר אז אחות אשה, די שוועסטער פון דער פרוי, טאר מען נישט נעמען אפילו זענען שוועסטערן נאר פון איין מאמע נישט פון איין טאטע? ענטפערט די גמרא, פון וואנען איך ווייס? יליף מאחותו, איך לערן עס אפ, מען טאר נישט נעמען א שוועסטער איז מה אחותו ביי דעם איסור אחותו, א שוועסטער איז דער איסור בין מן האב, סיי מן האב פון איין טאטן, בין מן האם סיי זענען נישט ברודער און שוועסטער נאר פון איין מאמען, ווייל דאס שטייט בפירוש אין פסוק בת אביך או בת אמך ביי אחותו, אף כאן איז די זעלבע זאך דא אויכעט ביי אחות אשתו, בין מן האב בין מן האם איז אויך אסור אפילו ס'איז די שוועסטער פון זיין פרוי, נאר פון איין מאמע, נישט פון איין טאטע. פרעגט די גמרא, ולילף מדודתו, פארוואס זאל איך אפלערנען פון אחותו און זאגן אפילו ס'איז אחות אשתו נאר פון איין מאמע, זאג מדודתו. ד וואס איז די טייטש דודתו אשת אחי אביו, די פרוי פון ברודער פון טאטן? דארטן איז דאך דער דין, דארף ער זיין ברודער מן האב, לערן אפ פון דארטן, מה דודתו איז דאך דער איסור מן האב, ולא מן האם, אויב ס'איז די פרוי פון טאטנ'ס ברודער וואס ר'איז נאר א ברודער פון איין מאמען, נישט פון איין טאטן, איז נישט דא דער איסור דודתו, אף כאן, די זעלבע זאך ביי דעם איסור אחות אשתו, לאמיר אויך זאגן דער איסור איז מן האב, ווען דאס קומט ווען ס'איז די שוועסטער פון איין טאטן, ולא מן האם, אין די קרויבעשאפט האט מען דאך געזאגט איז דא ווי מען זאגט דריי לעוועלס, תחתיהם אין דעם זעלבן דור אין א העכערע דור, דער איסור פון אשת אחי אביו, דודתו איז א העכערע, אחותו איז דאך גלייך, און דא האנדלט זיך וועגן אחות אשתו, דאס איז דאך אויך גלייך. זאגט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט בעסער, מאחותו הוה ליה למילף, איך דארף אפלערנען אחות אשתו פון אחותו, נישט

שכן דבר על ידי קידושין מדבר שעל ידי קידושין, דער איסור פון אחותו דאס איז דאך א איסור וואס קומט בעצם מחמת עצמו, אן קידושין איז דער איסור, ווי איז אבער א חוסי אשתו ווייל ער האט מקדש געווען די פרוי ווערט ער גע'אסר'ט אין דער שוועסטער, קומט דאך דער איסור דורך קידושין, די זעלבע זאך אשת אחי אביו קומט דאך אויך דורך קידושין, אז דו זאגסט מיר צו וועלכן ס'איז גלייך, איז דאך אחות אשתו גיכער גלייך צו אשת אחי אביו, זאל איך שוין פון דארט אפלערנען אז ווען איז דער איסור דווקא ווען עס איז מן האב? אלא זאגט די גמרא, מאשת אח ילפינן, איך לערן אפ אחות אשתו פון דער אשת אח, מיט דעם דאך שוין גלייך מיט צוויי זאכן, שכן דבר על ידי קידושין, אשת אח קומט דאך דורך קידושין, און אויך וקרובי עצמו איז דאך עס ממש גלייך, צו דודתו איז נאר גלייך מיט איין זאך דורך קידושין, אבער צו אשת אח איז עס גלייך מיט צוויי זאכן, דער איסור קומט דורך קידושין ביי אשת אח, און ס'איז קרובי עצמו, און אחות אשתו איז דאך אויך אזוי, דער איסור קומט דורך קידושין און ס'איז אויך קרובי עצמו. רש"י. פרעגט די גמרא, ואשת אח גופא מנלן, אשת אח אליין, פון וואנען ווייסן מיר אז דער איסור איז אשת אח אז ס'איז נאר א ברודער פון איין מאמע? דתניא מיר האבן געלערנט. שטייט אין פסוק ערות אשת אחיך לא תגלה, איז פשטות לערן איך טייטש אין פסוק בין מן האב בין מן האם, אז מען מיינט אפי' נאר אדער מן האב אדער מן האם, דא הייסט עס אלעס ברידער, אזוי ווייסט מען אתה אומר דו זאגסט בין מן האב בין מן האם אז עס הייסט ברידער אפילו עס איז נאר ברידער פון איין מאמען, או אדער אינו עס איז נישט אזוי אלא מן האב וועלכעס הייסט ברידער דווקא פון איין טאטן ולא מן האם אויב ס'ברידער פון איין מאמע נישט פון איין טאטן איז נישט קיין ברידער. זאגן מיר ודין הוא איך האב א לימוד צו זאגן אפילו דעמאלט ווען ס'איז ברידער פון איין מאמע און נישט פון איין טאטן הייסט עס אויכעט ברידער חייב כאן די תורה האט מחייב געווען ביי אשת אח. וחייב באחותו, און ביי אחותו האט די תורה מחייב געווען, און ביי אחותו שטייט בפירוש אין פסוק בת אביך או בת אמך, האט די תורה געזאגט בפירוש אז ס'הייסט א שוועסטער אפילו ס'איז נאר פון איין מאמען, מה אחותו בין מן האב בין מן האם, אפילו ס'איז נאר פון איין מאמען איז אויך דער איסור פון אחותו, אף כאן די זעלבע זאך ביי אשת אח, בין מן האב בין מן האם, דאס איז איין סברה, או אפשר כלך לדרך זה גיי צו א צווייטן וועג, ס'דא א פארקערטע סברה אויך צו זאגן חייב כאן, די תורה האט מחייב געווען ביי אשת אח, וחייב בדודתו, דודתו שטייט אין די תורה ביי אשת אחי אביו, מה דודתו, ביי דער איסור אשת אחי אביו איז דאך מן האב ולא מן האם, דער איסור דודתו דווקא ווען ס'איז ברידער א אשת אחי אביו פון א טאטן, ווי איז אבער אז ס'איז נישט מן האב נאר מן האם, איז עס נאר א שניה, ס'איז נישט אסור מן התורה, אף כאן די זעלבע זאך, ביי אשת אח זאל מען אויך זאגן מן האב, ווען הייסט עס ברידער דווקא ברידער פון איין טאטן, ולא מן האם נישט דעמאלט ווען ס'איז ברידער נאר פון איין מאמען, עס הייסט אין אנדערע ווערטער איך קען אשת אח צוגלייכן, גלייך איך צו צו אחותו, איז אפילו ס'איז אשת אח פון איין מאמען איז מען אויך חייב, גלייך איך עס צו צו דודתו איז דווקא מן האב, אויב אזוי צו וועלכן זאל איך עס צוגלייכן, דארף איך צוגלייכן צו וועלכע זאך ס'איז נענטער צוצוגלייכן, נראה, לאמער זען, למי דומה, צו וועלכע זאך איז אשת אח מער גלייך, דנין קרובי עצמו מקרובי עצמו, אשת אח איז קרובי עצמו, די קרובים איז דאך אים, און די זעלבע זאך אחותו איז אויך קרובי עצמו, ואל תוכיח דודתו, איך זאל נישט ברענגען קיין ראיה פון דודתו שקרובי אב ס'איז נישט פון זעלבן דור, נאר דאס איז די קרובישאפט וואס קומט דורכן טאטן. דעריבער איז א סברה אפצולערנען פון אחותו או כלך לדרך זה, ס'דאך אבער דא א צווייטע סברה אז אשת אח דארף זיין גלייך צו דודתו, פארוואס דנין דבר שעל ידי קידושין אשת אח ווי איז ער געווארן דער איסור? דורך קידושין, לערן איך עס אפ מדבר שעל ידי קידושין, דודתו אשת אחי אביו איז געווארן דורך קידושין, ואל תוכיח אחותו, און ס'איז נישט גלייך אחותו, שאיסור הבא מאליו, אחותו, אזוי ווי זי איז געבוירן געווארן איז שוין געווען אחותו, ס'דארף נישט האבן אויף דעם קידושין, ממילא. איז דאך א בעסערע איז דאך דא ווי מען זאגט א סברה צו זאגן אז ס'זאל זיין גלייך צו דודתו און איך זאל זאגן דער איסור פון אשת אח איז נאר מן האב תלמוד לומר, עס איז דא נאך א פסוק ערות אחיך היא וואס דאס איז א איבריגע פסוק, זאג מיר בין מן האב בין מן האם, איך האב נאך א פסוק צו זאגן אז דארט וואס איז א ברודער פון איין מאמע און נישט פון איין טאטן איז אויך דאס. פרעגט די גמרא, דו האסט טאקע צוויי פסוקים, ואימא לאמיר זאגן אידי ואידי באשת אח מן האב, איך דארף האבן צוויי פסוקים אויף אשת אח מן האב חדא איינס דארף איך האבן דיש לה בנים בחיי בעלה, דארט וואו ס'איז דא קינדער און דער מאן איז נישט דער ברודער איז נישט געשטארבן נאר דער ברודער האט איר געגט אזוי וועל איך זאגן. וחדא און איין פסוק וועל איך זאגן דאין לה בנים ס'איז נישטא קיין קינדער בחיי בעלה אז דעמאלט זאגן מיר איז אסור אבער איך האב נישט קיין איבריגן פסוק צו זאגן אז אשת אח מאם הייסט דער איסור. זאגט די גמרא אין לה בנים בחיי בעלה אויב זי האט נישט קיין קינדער און דער ברודער לעבט ער האט איר געגט מדרב הונא נפקא דאס האב איך דאך א לימוד פון רב הונא די גמרא האט דאך פריער געפרעגט א קשיא פריער דף נד עמוד ב אז לאמיר זאגן אז אשת אח איז נאר דא דער איסור ווען יש לה בנים ווי איז אבער אין לה בנים זאל עס בכלל זיין מותר איי די תורה האט דאך מתיר געווען די תורה זאגט מען זאל מייבם זיין ווען דער ברודער שטארבט, ווייזט דאך אויס פון דעם אויך אז מחיים אויב געגט איז אסור, זאגט די גמרא ווי איז עס משמע? לאמער זאגן אז דער ברודער שטארבט אן קינדער איז א מצוה מייבם זיין, ווי איז אבער ער האט געגט און עס איז נישט געבליבן קיין קינדער איז רשות, אדער ווען מען אז עס איז נישט קיין מצוה אבער מעג ער נעמען, האט די גמרא געזאגט דעריבער שטייט מיר א פסוק ביי אשת אח, נידה היא, די נידה היא קומט מען דערציילן אז אשת אח האט דעם זעלבן דין ווי נידה, אזוי ווי נידה שפעטער איז דאך דא א היתר, דאך פריער איז עס דא דער איסור כרת, אזוי ביי אשת אח, די זעלבע ביי אשת אח וואס שפעטער איז דא א היתר, ס'איז נאך דא א מצוה, איז פריער איז עס אסור, איז דאס רופט די גמרא אן מדרב הונא ווייל רב הונא האט געזאגט די דרשה און ממילא דארף איך דאך נישט האבן דעם פסוק אויף אין לה בנים בחיי בעלה פארטו איך דעם פסוק אויף וועלכן? אויף אשת אח מאם. זאגט די גמרא ואימא לאמער זאגן אידי ואידי באשת אח מן האב. ביידע פסוקים דארף איך האבן אשת אח מן האב. חדא דיש לה בנים בחיי בעלה, ס'דא קינדער און ער האט זי געגט, וחדא דיש לה בנים לאחר מיתת בעלה, אויב ס'איז געבליבן קינדער לאחר מיתת בעלה איז דעמאלט איז עס אסור די איסור אשת אח, אבער אלץ רעדט מען ווי אזוי ווען ס'איז ברידער פון איין טאטן, אבער אויב ס'איז נישט קיין ברידער פון איין טאטן נאר פון איין מאמען, ווייס איך נישט. ענטפערט די גמרא, יש לה בנים לאחר מיתת בעלה, אויב ס'איז דא קינדער לאחר מיתת בעלה, לא צריכה קרא, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק צו אסר'ן. ווייל מדאמר רחמנא אז די תורה זאגט שאין לה בנים אז ס'איז נישט דא קיין קינדער מותרת, א מצוה מייבם צו זיין, הא יש לה בנים אסורה איז דאך דאך שוין געדרינגען פון דעם, ממילא וואס זשע דארף איך האבן די צוויי פסוקים, איינס דער איבריגע פסוק צו זאגן אז אפילו ס'איז נאר מאם, זאגט די גמרא פון דעם מאל וואס די תורה האט געזאגט אין לה בנים זאל מען מייבם זיין איז נאך פון דעם נישט קיין ראיה אז יש לה בנים איז אסור, ודילמא קען זיין אזוי אין לה בנים, דארטן ווי דער ברודער איז געשטארבן האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, אסורה לעלמא איז אסור חתונה האבן, ווי שטייט אין פסוק לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ושריא ליבם, צום יבם איז זי מותר, יש לה בנים, שריא לעלמא ושריא ליבם, דעמאלט איז צלמי. ממילא מוז איך האבן אויף דעם א באזונדער פסוק, אי נמי אדער, אין לו בנים מצוה, דאך דא א מצוות יבום, יש לו בנים רשות, אי נמי אדער כ'וועל אנדערש טייטשן, אין לו בנים אין, ווען ס'איז נישט דא קיין קינדער אין מעג מען איז ער מותר, יש לו בנים לא איז טאקע אסור, אבער פון וואנעט ווייס איך אז ס'איז אסור? ווייס איך דאך פון דעם וואס עס שטייט יבמה יבא עליה, אז יבמה יבא עליה זאל זיין נאר ווען דעמאלט וועט דעם אבנר, און וועל איך דאך דאס וויסן מכח דער עשה, איז דאך דא ולאו הבא מכלל עשה עשה, ממילא וועט דאך נאר קומען ווי מען זאגט נאר א עשה נישט קיין כרת, דארף איך דאך האבן א איבריגע ריבוי אז

צו זאגן אחיו מכל מקום אפילו ס'איז נאר א ברודער פון איין מאמע איז אויך דא דער איסור. פרעגט די גמרא, ואימא לאמער זאגן אשת אח מן האם זאל האבן דעם זעלבן דין כאשת אח מן האב, מה אשת אח מן האב אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה שריא איז זי מותר, אף אשת אח מן האם לאחר מיתת בעלה שריא זאל זי זיין מותר, איי איך האב דאך פריער געזאגט אז איך לערן אפ אחוה אחוה מבני יעקב אז די מצוה פון יבום איז דווקא ברידער אזוי ווי בני יעקב מן האב, יא, די מצוה פון יבום איז דווקא וואס זענען אחים מן האב, אבער דארט וואס זענען נישט מן האב נאר מן האם איז נישט קיין מצוה נאר ס'איז רשות, מען מעג נעמען. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק היא, האמיר דאך פריער געהאט דעם פסוק היא וואס איך לערן אפ זאגן מיר ערות אחיך היא בהוייתה תהא. פון דעם פסוק בין איך מרבה אשת אח מן האם. פרעגט די גמרא, אחותו דכתב בה כרת למה לי, פארוואס האט מען די תורה געשריבן באזונדער כרת ביי אחותו? מען האט זיך שוין אפגעלערנט ביי אלע עריות ווייל עס שטייט ונכרתו הנפשות העושות. ענטפערט די גמרא לכדר' יוחנן צו דער דרשה פון ר' יוחנן דאמר ר' יוחנן ר' יוחנן האט געזאגט שאם עשאם כולם בהעלם אחת אויב ער האט עובר געווען אויף די עריות בהעלם אחת מיט איין פארגעסונג חייב על כל אחת ואחת, איז ער מחויב אויף יעדן ערווה א חטאת באזונדער. אויב כ'זאל נאר האבן דעם פסוק ונכרתו הנפשות העושות איין כרת אויף אלע עריות, וואלטן מיר געזאגט אז דארט וואו ער האט געטאן אלע בהעלם אחד, ווייל אלע כריתות שטייט אין איין פסוק איז ער מחויב נאר איין חטאת. יעצט רופט זיך עס אן דבר שהיה בכלל, אחותו געווען אין כלל פון אלע עריות, ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו. אזוי ווי אחותו איז א ערווה און אויף אחותו אליין איז דא כרת ממילא בשוגג איז דא א חטאת, אזוי יעדע זאך וואס איז א ערווה קומט מען פאר יעדן ערווה א באזונדערע חטאת פרעגט די גמרא און רבי יצחק דאמר כל חייבי כריתות בכלל היו רבי יצחק זאגט אז דאס וואס אחותו איז ארויסגעגאנגען פון כלל צוליב א צווייטע דרשה אלע חייבי כריתות זענען געווען אין כלל, ויוא למה יצא כרת באחותו, פארוואס שטייט נאר ביי כרת באחותו, לדונו בכרת ולא במלקות, צו זאגן אז אויב מען האט געווארנט אויף מלקות גיבט מען נישט קיין מלקות, ווייל דער לאו איז געווארן געגעבן לאזהרת כרת, ווייל ר' יצחק לערנט אז כרת דארף אויך זיין אן אזהרה אין די תורה, דעריבער איז די אזהרה נאר אויף כרת נישט אויף מלקות. איז וויאזוי לערנט ער דאס אפ? אזוי ווי אחותו איז געווען אין כלל פון אלע און ס'איז ארויסגעגאנגען פון כלל און ער זאגט כרת, צו זאגן נאר כרת נישט מלקות איז די זעלבע זאך אלע? אויב אזוי לחלק מנא ליה פון וואנען ווייסט רבי יצחק דעם דין לחלק אז אויב ער האט געטון אלע עבירות פון עריות בהעלם אחד איז ער נישט מחויב נאר איין חטאת. ענטפערט די גמרא, נפקא ליה, רבי יצחק לערנט עס אפ מואל אישה בנידת טומאתה, ס'האט געדארפן שטיין אין פסוק אל נידה לא תקרב, פארוואס שטייט נאר אל אישה? לחייב על כל אישה ואישה, אויף יעדער אישה באזונדער איז ער מחוייב באזונדער א קרבן חטאת. די זעלבע לימוד איז פארהאנען אויך ביי שבת, אלע מלאכות פון שבת לערן איך דאך אפ פון איין מלאכה, פון איין פסוק, לא תעשה כל מלאכה, איז אויך דא א הוה אמינא אין גמרא צו זאגן אז אם עשאן כולן בהעלם אחד, ער האט געטון אלע ל"ט מלאכות אין איין העלם, זאל ער נישט זיין מחויב נאר איין קרבן חטאת. זאג איך דארט אויך אזוי, הבערה בכלל יצא, היתה, הבערה, וואס איז נישט מאכן קיין פייער איז געווען אין כלל פון אלע מלאכות, ולמה יצא, פארוואס זאגט א פסוק באזונדער לא תבערו אש, צו זאגן אזוי ווי אויף לא תבערו אש אליין ביסטו מחויב א חטאת בשוגג ווייל עס איז דאך דא א באזונדערע לאו, די זעלבע זאך ביסטו אויכעט מחויב אויף יעדן מלאכה באזונדער, און אויב מען האט געטאן אלע מלאכות בהעלם אחד דארף מען ברענגען פאר יעדן מלאכה א חטאת. רש"י.

דרבה רמי, רבה האט געפרעגט א סתירה, כתיב, שטייט אין איין פסוק, ערירים יהיו, ווייזט אויס בשעת'ן שטארבן וועלן זיי קומען לידי ערירי, אז אויב זיי האבן קינדער וועלן די קינדער שטארבן פריער. וכתיב, און שטייט א צווייטן פסוק, ערירים ימותו, אז אויב יעצט זענען זיי ערירים וועלן זיי ווייטער שטארבן ערירים, אז זיי וועלן נאכדעם נישט האבן קיין קינדער. הא כיצד? יש לו בנים, ער האט קינדער פון פריער, קוברן, באגראבט ער די קינדער אז ווען ער שטארבט וועט ער זיין ערירי. אין לו בנים, ער האט נישט קיין קינדער, הולך ערירי, וועט ער נישט האבן קיין קינדער.

און די פסוק דארף מען שרייבן ערירים ימותו וואס דאס ווייזט אויס אז אויב זיי זענען יעצט ערירים וועלן זיי און אז זיי וועלן געבוירן קינדער וועלן זיי ניט בלייבן לעבן. דאי כתב רחמנא ערירים יהיו, די פסוק זאל מען נאר געווען שרייבן ערירים יהיו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט עד חטא. ערירים יהיו, דער סוף איז זיי וועלן שטארבן ערירים, דיע קינדער וואס זיי האבן יעצט וועלן נישט בלייבן לעבן, אבל מחטא ואילך, די קינדער וואס זיי וועלן שפעטער געבוירן ווערן נאך דער זינד, לא, דיע וועלן ניט שטארבן. דער פסוק זאגט נאר ערירים יהיו, זיי וועלן זיין נאקעט פון דיע קינדער וואס האבן געהאט ביז יעצט, אבער שפעטער קענען זיי האבן קינדער. כתב רחמנא זאגט דער פסוק, ערירים ימותו. ואי כתב רחמנא ערירים ימותו, דער פסוק זאל מען זאגן נאר ערירים ימותו, און ס'זאל ניט שטיין ערירים יהיו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, מחטאו ואילך פון די זינד טוען וועלן זיי נישט האבן קיין קינדער אבער די קינדער וואס האבן געהאט פון פריער וועלן ניט שטארבן אבל מעיקרא די קינדער וואס האבן געהאט פון פריער לא וועלן ניט שטארבן צריכא דארף איך אויך האבן דעם פסוק ערירים יהיו אז די קינדער פון פריער וועלן אויך שטארבן ערירים יהיו, דער סוף וועט זיין זיי וועלן בלייבן ערירים, זיי וועלן זיין ערירים, כאטש יעצט האבן זיי קינדער, זיי וועלן בלייבן פון די קינדער ערירים. תוספות אין אנפאנג מסכת דף ב' עמוד א' דיבור המתחיל אשת, ברענגט תוספות אראפ די שיטה פון רש"י, וואס איז דער חילוק פון כרת ביז מיתה בידי שמים, אז כרת הוא וזרעו נכרת, און מיתה בידי שמים איז די קינדער נישט, און די שיטה פון ריב"א איז אז נישט יעדע כרת איז גלייך, דער כרת פון עריות ווי עס שטייט ערירי נאר דארטן איז הוא וזרעו נכרת, אבער א אנדער כרת איז נישט הוא וזרעו נכרת, און צווישן מיתה און כרת איז דער ריב"א מחלק אז כרת איז בנ' און מיתה איז בס', אזוי ווי די מתי מדבר, רש"י.
העראה דחייבי לאוין מנלן, פריער האבן מיר געלערנט אין די גמרא אז לגבי די עריות פון וואנען ווייסן מיר ביי אלע עריות תחילת נדה האטן זעלבן דין ווי גמר תחילת ביאה האטן זעלבן דין ווי גמר ביאה ווייל עס שטייט מה ביי נידה שטייט עס ממילא לערן איך אפ אלע עריות בהיקשא דרבינו יונה ווייל עס שטייט אין פסוק כל אשר יעשה מכל התועבות האלה איז ונכרתו הנפשות העושות זאגן מיר אז אלע עריות זענען געווארן גלייך צו נידה אזוי ווי ביי נידה זאגן מיר תחילת ביאה האט דעם דין ווי סוף ביאה די זעלבע זאך ביי אלע עריות פרעגט יעצט די גמרא, ביי חייבי לאוין פון וואנען ווייס איך אז ס'איז אזוי דער דין אז העראה האט דעם דין ווי גמר ביאה? ענטפערט די גמרא, מדגלי רחמנא שכבת זרע גבי שפחה חרופה, שפחה חרופה הייסט א שפחה א דינסט חרופה וואס איז געווארן באשטימט פאר א עבד עברי, אזוי אויך איז דא א לאו לא יהיה קדש וואס אויף דאס גייט ארויף אז מען טאר נישט נעמען קיין שפחה, אבער א עבד עברי האט די תורה מתיר געווען זיין בעלבאס אז ער זאל אים געבן א שפחה כנענית, איז אויב מ'איז געקומען אויף דער שפחה חרופה ווערט דערמאנט אין דער תורה מיט דעם לשון שכבת זרע, אויף ווען איז מען מחוייב דווקא ביי גמר ביאה? מכלל ווייזט דאך פון דעם ארויס דחייבי לאוין, אנדערע חייבי לאוין איז מען דאך חייב נישט בלויז ביי שכבת זרע, נאר ביי העראה, נאר ביי תחילת ביאה שוין דא א חיוב, זאגט די גמרא, אדרבה ס'איז דא א סברה צו זאגן פארקערט אויכעט, מדגלי רחמנא העראה בחייבי כריתות, ביי חייבי כריתות האבן מיר א לימוד אז תחילת ביאה איז מחייב, מכלל זיי מדייק פון דעם דחייבי לאוין אז אלע חייבי לאוין בגמר ביאה. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, אם כן, אויב איך זאל אזוי יא זאגן אז אלע חייבי לאוין בגמר ביאה, לישתוק קרא משפחה חרופה, זאל מען ביי שפחה חרופה גארניט ניט שטיין אז עס דארף זיין גמר ביאה, ווען עס איז דאך די זעלבע לאו ווי אלע לאוין. דעריבער האט מיר די תורה געשריבן ביי שפחה חרופה שכבת זרע צו זאגן אז נאר ביי שפחה חרופה איז דער דין גמר, אבער אנדערע לאוין איז ניט אזוי. פרעגט די גמרא, העראה דחייבי לאוין דכהונה מנלן, ס'דא אזעלכע לאוין וואס די לאוין גייען נישט אן ביי אלע אידן, דאס איז נאר לאוין אויף כהנים, למשל א כהן גדול טאר נישט נעמען קיין אלמנה, א כהן הדיוט טאר נישט נעמען קיין גרושה, און פון וואנעט ווייסן מיר אז דארט איז אויך דער זעלבער דין, ווייל דאס קען איך, דאס האט דאך נישט דעם זעלבן דין ווי אלע חייבי לאוין, ווייל דאס איז דאך לייכטער ווי אנדערע חייבי לאוין, ווייל עס איז אינו שווה בכל. ענטפערט די גמרא, אתיא קיחה קיחה, איך לערן אפ א גזירה שווה, ביי חייבי כריתות שטייט איש כי יקח את אחותו, און ביי די חייבי לאוין פון כהונה שטייט אויך דאס לשון לא יקחו. פרעגט די גמרא, דחייבי עשה מנלן, ס'דא אזעלכע פרויען וואס דער איסור מען טאר נישט מיט זיי חתונה האבן איז נישט קיין לאו נאר א עשה, ביי א מצרי ווען ער איז זיך מגייר טאר ער נישט חתונה האבן מיט א אידישע טאכטער, צו אז א מצרית איז זיך מגייר טאר זי נישט נעמען קיין איד פאר קיין מאן, נאר וואס דען שטייט אין פסוק דור שלישי יבא בקהל הש, אז די דריטע דור פון גרים יבא בקהל השם, דאס הייסט אז דער מצרי ראשון נעמט זיין גלייכן, אדער א מצרית ראשונה אדער א מצרית שניה, און די קינד וואס מען טוט געבוירן רופט זיך שוין אן א דור שפעטער, אזוי ביזן דריטן דור. און פון וואנעט ווייסן מיר אז די חייבי עשה אז ס'איז נאכנישט געווען קיין דריי דורות, איז אויך דארטן די דין אז העראה תחילת ביאה האט דעם זעלבן דין ווי ביי עריות? ענטפערט די גמרא, אתיא איך לערן אפ ביאה ביאה, ביי די חייבי לאוין שטייט לא יבוא ממזר א לשון ביאה, און דארטן שטייט אויך דור עשירי יבוא בקהל השם, צו זאגן אז די זעלבע דין וואס איז דא ביי חייבי לאוין אז העראה כגמר ביאה דארט אויך אזוי, פרעגט די גמרא, יבמה לשוק מנלן, יבמה לשוק, א יבמה דארף מען דאך געבן חליצה, כל זמן מען גיט איר נישט חליצה טאר זי נישט חתונה האבן לשוק, פון וואנעט ווייסן מיר אז ביי דארט איז אויך דער דין העראה האט דעם דין ווי גמר ביאה? פרעגט די גמרא, וואס איז די שאלה? מיר האבן דאך פריער געזאגט אז חייבי לאוין, חייבי עשה, איז העראה כגמר. אויב אזוי, אי למאן דאמר לאו, דער וועלכער לערנט א יבמה לשוק איז עובר א לאו, ווייל עס שטייט אין פסוק ולא תהיה אשת המת, איז דאך לאו, איז דאך עס א לאו פון אלע חייבי לאוין, האב איך דאך שוין פריער אפגעלערנט מדגלי רחמנא גבי שפחה חרופה. אי למאן דאמר עשה, דער וועלכער לערנט אז יבמה לשוק איז נאר דא א איסור עשה, איז דאך א איסור עשה, ס'איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אזוי, אז דאס וואס שטייט אין פסוק לא תהיה אשת המת החוצה, זאגט דער פסוק, נישט דער פסוק גייט אסר'ן מיט א לאו, נאר דער פסוק זאגט אז ס'איז אין איר נישט תופס קיין קידושין. אז א יבמה, אזוי איז דאך דער דין, א אשת איש, און איינער גיט איר קידושין, ווערט זי נישט מקודש, ס'איז חייבי כריתות, איז די זעלבע זאך ביי יבמה, זאגט ער כאטש ס'איז נישט קיין חייבי כריתות, זאגט דער פסוק לא תהיה אשת המת החוצה, אז די קידושין זענען נישט תופס, דעם איסור לערן איך אפ, ווייל דער פסוק שטייט יבמה יבא עליה, נאר זי מותר צום יבם, אבער צו אנדערן איז זי נישט מותר. און א לאו הבא מכלל עשה איז א עשה. איז ממילא וואזשע פרעגסטו מיר פון וואנען ווייסן מיר ביי יבמה לשוק העראה כגמר און אויב ס'א לאו ווייס איך עס פון חייבי לאווין און אויב א עשה ווייס איך עס פון חייבי עשה. אלא זאגט די גמרא די שאלה איז יבמה ליבם מנלן פון וואנען ווייסן מיר אז די יבם קען קונה זיין די יבמה מיט העראה ענטפערט די גמרא, אתיא קיחה קיחה, דאס אתיא ביאה ביאה, דא שטייט יבמה יבוא עליה, און דארטן שטייט לא יבוא ממזר, איז לגבי איסורים זאגן מיר העראה כגמר, איז די זעלבע זאך דא אויך. פרעגט די גמרא, אשה לבעלה מנלן,

אמר רבא, האט רבא געפרעגט, נאכדעם ווי מיר זאגן אז אלע עריות איז דער איסור אפילו ניט קיין שכבת זרע, דער איסור איז העראה, שטעלט זיך א שאלה, למה לי דכתב רחמנא שכבת זרע בשפחה חרופה, פארוואס האט מיר די תורה געשריבן בשפחה חרופה? און שכבת זרע באשת איש און שכבת זרע בסוטה באשת איש שטייט אויך ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע און בסוטה ווערט אויך דערמאנט ושכב איש אותה שכבת זרע ענטפערט די גמרא דשפחה חרופה כדאמרן. ווי מען האט פריער געזאגט אז דער חיוב ביי שפחה חרופה איז דווקא בגמר ביאה, דעריבער שטייט דארט די שכבת זרע, דאשת איש פרט למשמש מת, אז אויב ס'איז געוועזן א אבר מת בלא קישוי, וואס דעמאלט איז עס נישט ראוי לזריעה, איז ער נישט חייב. פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר משמש מת בעריות פטור, פארשטיי איך, אלא למאן דאמר חייב, מאי איכא למימר, וואס דערציילט מיר דארט דער פסוק, מ'איז דאך חייב אפילו עס איז נישט געוועזן שכבת זרע, אלא זאגט די גמרא פרט למשמש מתה, א אשת איש אחר מיתתה, זאגן אויב זי איז געווען מתה איז מען פטור, לכאורה פארוואס זאל מען זיין מחוייב? זי איז דאך מער נישט קיין אשת איש. נאר סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל לאחר מיתה נמי איקרי שארו, נאך מיתה ווערט זי אויך אנגערופן די משפחה פון מאן, ווייל עס שטייט אין פסוק ער זאל זיך מטמא זיין לשארו צו זיין משפחה, ווען רעדט מען דא? ווען זי איז געשטארבן זאגט רופט עס דער פסוק אן שארו. אימא וואלט איך געוואלט מיינען ליחייב עלה ווען זי איז מתה זאל ער זיין מחוייב באשת איש, קא משמע לן ער איז נישט מחוייב. יעצט דסוטה למה לי, פארוואס ווערט דערמאנט דאס ווארט שכבת זרע ביי א סוטה? וואס איז טייטש סוטה? אז דער מאן האט איר געווארנט, ער האט איר געזאגט אל תסתרי עם פלוני, זאלסט נישט זיין אויף קיין באהאלטן ארט מיט דעם און דעם מענטש, ער האט איר חושד געווען פון דעם מענטש, נאכער איז דא עדות נסתרה, אפילו עס איז נישט דא קיין צוויי עדות נטמעה, איז דא דער דין אז עס דארף, ווי דער דין פון סוטה וואס ווערט דערמאנט אין פרשת נשא. און וואס דארף מען דארט שטיין שכבת זרע, לכדתניא צו דעם וואס מיר האבן געלערנט. שכבת זרע, פרט לדבר אחר אז אנדערע זאכן איז אנדערשט א דין, מאי דבר אחר, אמר רב ששת, פרט לשקינא לה שלא כדרכה, ער האט איר חושד געווען אויף שלא כדרכה, און ממילא ער האט געזאגט אל תסתרי עם פלוני, איז דא אין רש"י צוויי טייטשן, ווייסט מען ער מיינט אויף שלא כדרכה, אדער ער האט איר געזאגט בפירוש אל תסתרי עמו ליבעל לו שלא כדרכה, דעמאלט זאגן מיר גייט הייסט עס נישט קיין קינוי. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אים, ווי קאנסטו רב ששת אזוי א זאגן אז דעמאלט הייסט נישט קיין כינוי? משכבי אשה כתיב, ס'ווערט דאך דערמאנט א לשון רבים אז שלא כדרכה האט אויך דעם זעלבן דין ווי כדרכה, ממילא ווערט עס אויך אנגערופן א קינוי. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט פרט לשקינא לה דרך איברים, ער האט איר מקנא געווען נישט אלס ביאה האט ער איר חושד געווען, נאר וואס דען דרך איברים. אמר ליה אביי, האט אים אביי געזאגט, דאס איז דאך מיר א פשיטא אז זי האט נישט קיין דין סוטה, פריצותא, אז מען טוט א זאך פון פריצות אסר רחמנא, קען איך זאגן צוליב דעם זאל זי ווערן גע'אסר'ט אויף דעם מאן, דאס איז דאך מער א פשיטא, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין מיעוט. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט, פרט דאס וואס מיר האבן געזאגט שכבת זרע גייט ממעט זיין לשקינא לה בנשיקה, אז ס'איז נישט קיין ריכטיגע ביאה נאר אנרירן אויף דעם ארט מיט דעם אבר. פרעגט די גמרא, ס'איז דאך אויך נישט גוט. הניחא למאן דאמר דאס וועט זיין גוט דער וואס ער לערנט העראה זו הכנסת עטרה ממילא פארשטיי איך ווייל נשיקה הייסט נאך נישט קיין ביאה דערציילט מיר דא דער פסוק אז אויב ער האט איר מקנא געווען געווארנט פון נשיקה הייסט עס נישט קיין קינוי אלא למאן דאמר דער וועלכער לערנט אז העראה זו נשיקה מאי איכא למימר, ווערט דאך דאס אויך אנגערופן ביאה, און אויב איז דאס ווערט אנגערופן ביאה דארף זי דאך ווערן גע'אסר'ט, אלא זאגט די גמרא לעולם אין אמת'ן לשקינא לה דרך אברים, איי דו פרעגסט מיר אז ער ווארנט דרך אברים איז דאך מיר א פשיטא זי ווערט נישט גע'אסר'ט אויפן מאן, ס'איז נישט קיין פשיטא, ואיצטריך איך דארף האבן א פסוק אז זי ווערט נישט גע'אסר'ט אויפן מאן, סלקא דעתך אמינא איך קען מיינען בקפידא דבעל תלה רחמנא, די תורה טוט אנהענגען אויף א זאך וואס דער מאן איז מקפיד והא קפיד און ער איז מקפיד דרך אברים, במילא וואלט איך געוואלט מיינען אז דאס ווערט אויך אנגערופן קינוי, אז זי זאל ווערן אז ס'איז דא שפעטער א עדי סתירה זאל זי ווערן גע'אסר'ט, קא משמע לן לאזט מען הערן דער שכבת זרע וואס ס'שטייט ביי א סוטה אז זי ווערט מיט דעם נישט גע'אסר'ט. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, העראה, דאס וואס מיר האבן מרבה געווען תחילת ביאה האט איין דין ווי גמר ביאה, ווען הייסט עס העראה זו נשיקה, אנרירן מיט דעם אבר באותו מקום, משל לאדם, א משל צו א מענטש שמניח אצבעו על פיו, ער לייגט אוועק די פינגער אויפן מויל, אי אפשר קען נישט זיין שלא ידחוק הבשר נישט דריקן די פלייש. כי אתא רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, רבה בר בר חנה איז געקומען האט ער געזאגט פאר רבי יוחנן, גמר ביאה בשפחה חרופה, בשפחה חרופה ווערט דאך דערמאנט אז ווען איז דא דער חיוב, שפחה חרופה הייסט אז א עבד עברי האט דער בעל הבית פאר אים באשטימט א שפחה כנענית, אזוי טאר מען נישט נעמען קיין שפחה כנענית, נאר א עבד עברי האט די תורה מתיר געווען, אדער אין גמרא דא א מחלוקת, אנדערע לערנען שפחה חרופה הייסט חציה שפחה וחציה בת חורין וואס זי איז געווארן באשטימט צו א עבד עברי, איז זאגט רבי יוחנן גמר ביאה בשפחה חרופה, די תורה זאגט דאך דארט ווען איז דא חיוב דווקא שכבת זרע, איז זו דאס מיינט מען הכנסת עטרה, קומט אויס ער קריגט נישט אויף פריער ווייל פריער האט מען דאך געזאגט אז העראה זו נשיקה, און דא זאגט ער אז הכנסת עטרה דאס איז גמר ביאה. מתיב רב ששת האט רב ששת געפרעגט א קשיא, האט מען געלערנט אין א ברייתא שכבת זרע ביי שפחה חרופה ווערט דערמאנט שכבת זרע אינו חייב ער איז נישט מחיוב אלא על ביאת המירוק ביז ער טוט ענדיגן מאי לאו מיינט עס דען נישט מירוק גיד אז הכנסת עטרה הייסט נאך נישט קיין ביאה? ווען הייסט ביאה גיד דעם גאנצן גיד? זאגט די גמרא לא ניין מירוק עטרה ס'איז נישט קיין קשיא. כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן ווען רב דימי איז געקומען האט ער געזאגט פון רבי יוחנן העראה זו הכנסת עטרה נישט ווי מ'האט פריער געלערנט אז העראה נשיקה נאר דאס הכנסת עטרה אמרו ליה, האט מען געפרעגט רב דימי'ן, והא רבה בר בר חנה לא אמר הכי, רבה בר בר חנה האט דאך בשם רבי יוחנן נישט אזוי א געזאגט, נישט מען האט אים געפרעגט רבה בר בר חנה קריגט, נאר ער האט דאך עס איבער געזאגט בשם רבי יוחנן, און רבה בר בר חנה האט דאך עס אויך געזאגט בשם רבי יוחנן, אמר להו האט ער זיי געזאגט, או איהו שקרא אדער ער זאגט נישט ריכטיג, או אנא שקרא אדער איך זאג נישט ריכטיג. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, רבין איז געקומען האט ער געזאגט פון רבי יוחנן אויך די זעלבע זאך, העראה זו הכנסת עטרה, די זעלבע זאך וואס רב דימי האט געזאגט, זאגט די גמרא אדרבה בר בר חנה ודאי פליג ער קריגט זיך אויף רבה בר בר חנה, ווייל רבה בר בר חנה האט דאך געזאגט. אז הכנסת עטרה דאס הייסט גמר ביאה, קריגט ער דאך זיכער אויף אים, ווייל ער זאגט דאך הכנסת עטרה דאס איז ביאה. אדשמואל מי לימא פליג, צי קריגט ער אויף שמואל'ן? שמואל האט פריער געזאגט נשיקה איז העראה, און ער האט געזאגט הכנסת עטרה איז העראה. איך קען לערנען אז ס'איז נישט קיין מחלוקת, נאר ווען מ'מיינט צו זאגן אז פון נשיקה ביז הכנסת עטרה אלעס הייסט העראה. זאגט די גמרא לא ניין ער קריגט נישט מנשיקה ועד הכנסת עטרה העראה קרי לה, אלעס רופט העראה העראה. נאר דאס א חילוק נאר אין לשון, רבי יוחנן האט אנגעכאפט נשיקה און ער כאפט אן הכנסת עטרה אבער ביידע זאכן ווערן אלץ אנגערופן העראה. כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן, רב שמואל בר יהודה האט איבער געזאגט פאר רבי יוחנן העראה זו הכנסת עטרה, גמר ביאה איז גמר ביאה ממש, מכאן ואילך אז ס'איז נישט געווען הכנסת עטרה אינו איז דאס נישט אלא נשיקה ווערט עס אנגערופן, ופטור עליה ער איז פטור, ופליגא דשמואל קומט דאך אויס ער קריגט אויף שמואל'ן, ווייל שמואל האט דאך פריער געזאגט אז נשיקה איז העראה, און דא זאגט ער אז מכאן ואילך דאס הייסט ווינציגער ווי הכנסת עטרה, זאגט ער איז נשיקה און דאס איז דאס איז פטור עליה רש"י.